בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף י ד, מ'הייבט אן דף י ג עמוד ב' די צווייטע שורה פון אונטן, ויקבר אותו בגיא בארץ מואב, זאגט די הייליגע גמרא, שטייט ביי די קבורה פון משה רבינו, ויקבר אותו בגיא בארץ מואב מיל בית פעור, זאגט די גמרא אמר רבי ברכיה, סימן בתוך סימן, פשט, די פסוק געבט אונז דא ממש אסאך סימנים, לכאורה ווי משה רבינו ליגט, בגיא בארץ מואב, מיל בית פעור, ואפילו הכי, און פון דעסטוועגן וואס שטייט אין פסוק, ולא ידע איש את קבורתו, אז מען ווייסט נישט ווי משה רבינו ליגט באגראבן, זאגט רבי ברכיה ווייטער, וכבר שלחה מלכות הרשעה, די רוימישע קייזער האט געשיקט אצל גסטרא של בית פעור צו די מושל פון בית פעור הראיני היכן משה קבור, ער האט געשיקט פרעגן ווי משה איז באגראבן, עמדו למעלה נדמה להם למטה, מען איז געשטאנען פון אויבן האט מען געמיינט אז ס'איז אונטן, ס'האט אויסגעזען ווי די קבר איז אונטן, למטה נדמה להם למעלה, מען איז געשטאנען אונטן האט עס אויסגעזען אז ס'איז אויבן, נחלקו לשתי כיתות, זיי האבן זיך צעטיילט אויף צוויי קבוצות דארט, אותן שעומדים למעלה נדמה להם למטה, למטה נדמה להם למעלה, יעדער איינער האט געמיינט ס'איז די אנדערע זייט, מען האט נישט געוואוסט ווי די קבר איז לקיים מה שנאמר ולא ידע איש את קבורתו, זאגט די גמרא ווייטער רבי חמא ברבי חנינא אמר אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור, אפילו משה רבינו אליין ווייסט אויך נישט ווי די מקום קבורה, ווי ווייסט מען דאס ווייל כתיב הכא שטייט ולא ידע איש את קבורתו, און כתיב התם שטייט אויף משה רבינו, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים, זעהן מיר אז משה רבינו ווערט גערופן איש, און מילא אז ס'שטייט אין פסוק לא ידע איש את קבורתו, מיינט עס משה רבינו אליינס אויכעט, ער ווייסט אויך נישט ווי ער ליגט באגראבן. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מפני מה נקבר משה אצל בית פעור, פארוואס טאקע ליגט דארט משה רבינו באגראבן, כדי לכפר על מעשה פעור, צו פארגעבן אויף די עבירה וואס אידן האבן דארט געטון, מען האט געזינדיגט מיט די בנות מואב, מען האט געדינט עבודה זרה דארט פארן בית פעור, איז כדי דאס מכפר צו זיין, ליגט משה רבינו דארט באגראבן, ווי תוס' ברענגט דא די מדרש, אין מדרש אגדה, בכל שנה ושנה בעת שחטאו ישראל בבנות מואב, יעדע יאר אין דעם צייט באותו פרק, בית פעור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עון, די בית פעור, די מלאך וואס איז דעמאלטס באשאפן געווארן, גייט ארויף צו מקטרג זיין אויף כלל ישראל, וכשהוא רואה קברו של משה, און ווען ער זעט די קבר פון משה חוזר ושוקע, ווערט ער צוריק נשקע אין די ערד שמשה רבינו שקעו בקרקע עד חוטמו, משה רבינו האט אים אריינגעשטעקט אין די ערד ביז זיין נאז, וכל שעה שעולה חוזר ונשקע למקום ששקעו משה רבינו, פארדעם ליגט משה רבינו דארט באגראבן. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק אחרי ה' אלקיכם תלכו, וואס פשט וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, קען מען דען גיין נאך די שכינה, והלא כבר נאמר שטייט דאך אין פסוק כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, איז וואס איז פשט אין פסוק אחרי ה' אלקיכם תלכו, נאר וואס דען, אלא להלך אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא, א מענטש דארף נאכגיין די מדות פונעם רבונו של עולם, אז וואס, אז מה הוא מלביש ערומים, אזוי ווי מען זעט א בחינה ביים רבונו של עולם פון מלביש ערומים דכתיב, ווי שטייט אין פסוק ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם אז דער רבונו של עולם כביכול האט געמאכט בגדים פאר אדם וחוה אף אתה א מענטש דארף זיך אויך פירן אזוי הלבש ערומים צו באקליידן מענטשן וואס האבן נישט איז די זעלבע זאך זעט מען הקדוש ברוך הוא ביקר חולים דכתיב שטייט אין פסוק וירא אליו ה' באלוני ממרא אף אתה בקר חולים א מענטש דארף זיך אויך פירן אזוי מבקר חולים זיין די זעלבע זאך הקדוש ברוך הוא ניחם אבילים דכתיב ווי שטייט אין פסוק ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנו דער רבונו של עולם האט מנחם אבל געווען יצחק, און ווי רשי זאגט ער האט אים געבענטשט ברכת אבילים, אף אתה נחם אבילים, א מענטש דארף זיך אויך פירן אזוי, די זעלבע זאך הקדוש ברוך הוא קבר מתים, דכתיב ויקבר אותו בגיא, אף אתה קבור מתים, א מענטש דארף זיך אויך פירן אזוי, זאגט די גמרא דרך אגב, אז מען האט געברענגט דעם פסוק ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור, זאגט די גמרא א מחלוקת כתנות עור רב ושמואל, חד אמר דבר הבא מן העור, וואס איז דאס געווען די כתנות עור? איז איין מאן דאמר האלט, די אייבערשטער האט געמאכט פאר אדם וחוה, קליידער וואס קומט מן העור איז טייטש פון וואל, וואס וואל קומט פון די הויט פון א בהמה. וחד אמר דבר שהעור נהנה ממנו, אז נישט פשט אז די בגד איז געקומען פון פעל, פון וואל, נאר ס'איז אזא סארט בגד וואס די עור, וואס די הויט האט הנאה פון דעם, ווי רשי זאגט, א בגד של פשתן וואס דאס איז געשמאק צו גיין אנגעטון, זאגט די גמרא ווייטער, דרש ר' שמלאי, תורה, תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים, אנפאנג תורה זעט מען די ענין פון גמילות חסדים, און זעלבע זאך די תורה ענדיגט זיך אויך מיט אן ענין פון גמילות חסדים, תחילתה גמילות חסדים דכתיב, ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, זעהן מיר די ענין פון גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים דכתיב, ויקבר אותו בגיא, אז דער רבונו של עולם האט באגראבן משה, זאגט די גמרא ווייטער דא רש ר עפעס אין מלוה, מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל, פארוואס האט ער געוואלט אריין גיין אין ארץ ישראל, וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לשבוע מטובה הוא צריך, צו עסן, צו הנאה האבן אוודאי נישט, אלא כך אמר משה נאר וואס דען, משה רבינו האט געזאגט הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל, ס'איז דאך דא די אלע מצוות התלויות בארץ, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי, משה רבינו האט געוואלט מקיים זיין די אלע מצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, האט דער רבונו של עולם כביכול אים געזאגט כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, דו ווילסט אריין גיין צו מקיים זיין די מצוות, מעלה אני עליך כאילו עשיתם, כ'בין עס מעלה כאילו דו האסט מקיים געווען שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט אין ישעיה, לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למוות נפשו, ואת פושעים נמנה, והוא חטא רבים נשא, ולפושעים יפגיע, און ווי די גמרא דרשנט די גאנצע פסוק אז ס'גייט ארויף אויף משה רבינו פשט אזוי, לכן אחלק לו ברבים, פשט אז משה רבינו וועט קריגן א חלק ונחלה שכר, אזוי ווי די רבים אזוי ווי כלל ישראל וואס אריין ארץ ישראל, יכול וואלסטו אפשר געמיינט כאחרונים ולא כראשונים, אזוי ווי די שפעטערדיגע צדיקים אזא סארט שכר וועט ער קריגן, אבער נישט ווי די פריערדיגע צדיקים, תלמוד לומר פאר דעם שטייט ווייטער אין פסוק, ואת עצומים יחלק שלל, וואס דאס גייט ארויף אויף די אבות הקדושים כאברהם יצחק ויעקב, שהן עצומים בתורה ומצוות, פשט משה רבינו קריגט א חלק ונחלה ער קריגט א שכר, סיי ווי כלל ישראל וואס אריין ארץ ישראל, און סיי ווי די אבות הקדושים, שטייט ווייטער אין פסוק, תחת אשר הערה למוות נפשו, וואס האט עס שייכות מיט משה רבינו, ווייל ביי משה רבינו געפינט מען שמסר עצמו למיתה, ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל שנאמר, ווי שטייט אין פסוק ואם אין מחני נא, אז משה רבינו האט געזאגט נאכן חטא העגל, אז טאמער די אייבערשטער וועט נישט מוחל זיין, ואם אין מחני נא מספרך, ער איז געווען גרייט זיך צו הרג'ענען אויף דעם, שטייט ווייטער אין פסוק ואת פושעים נמנה, איז ווי איז דאס מרומז אויף משה רבינו? שנמנה עם מתי מדבר, משה רבינו איז דאך אוועק צוזאמען מיט די פושעים וואס זענען געשטארבן אין מדבר אפילו משה רבינו האט נישט געזינדיגט אבער ער איז אוועק צוזאמען מיט זיי איז פאר דעם את פושעים נמנה גייט ארויף אויף אים שטייט ווייטער והוא חטא רבים נשא איז ווי איז מרומז אז משה רבינו שכיפר על מעשה העגל דאס איז געווען די חטא רבים שטייט ווייטער ולפושעים יפגיע וואס איז פשט פון דעם שביקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה משה רבינו האט געדאווענט אויף די פושעי ישראל אז זיי זאלן תשובה טון ווי ליגט עס אין ולפושעים יפגיע ווייל יפגיע איז א לשון תפילה ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, זעהן מיר אז פגיעה איז א לשון תפילה, און ממילא שטייט ולפושעים יפגיע, איז מרומז דא אז משה רבינו האט געדאוונט אז די פושעים זאלן חוזר בתשובה זיין. הדרן לך המקנא לאשתו, הדרן לך המקנא לאשתו הדרן לך המקנא לאשתו. זאגט די משנה ווייטער, איז מען געפינט ביי א סוטה, חוץ פון די מי סוטה וואס די פרוי האט געטרינקען, האט דער מאן אויך געדארפט ברענגען פארן פרוי א קרבן מנחה, דאס ווערט גערופן די מנחה סוטה, זאגט די משנה, היה מביא את מנחתה בתוך כפיפה מצרית, דער מאן האט עס געברענגט אין א כפיפה מצרית, כפיפה מצרית דאס איז אזא סל א בעסקעט גאר א ביליגע וואס איז געמאכט פון די זאך וואס וואקסט ארום די דעקל ביימער, א זעהר א ביליגע סארט סל, ונותנה על ידיה כדי ליגעה, און מען האט עס געלייגט אין די האנט פון די פרוי און מען האט עס נישט אוועק גענומען פון דארט ביז סוף די גאנצע מעשה כדי איר אויסצומוטשען און ווי מיר זעהן אין די גמרא מען האט איר געוואלט אויסמוטשען כדי זי זאל מודה זיין טאמער זי האט געזינדיגט זאל זי נישט דארפן שטארבן זאל מודה זיין זאגט די משנה ווייטער כל המנחות תחילתן וסופן בכלי שרת אלע קרבנות מנחה איז סיי די אנפאנג און סיי די סוף אין א כלי שרת וזו תחילתה בכפיפה מצרית וסופה בכלי שרת, די מנחה אנפאנג איז אין א כפיפה מצרית און צום סוף איז געלעגן א כלי שרת, און ווי רש"י איז מבאר אז די גמרא פארשטייט, מען וועט זען די גמרא, די גמרא פארשטייט פשטות וואס מיינט די משנה צו זאגן אז נארמאל א קרבן מנחה האט מען שוין געברענגט אין בית המקדש אין א כלי שרת, אבער דאס האט מען געברענגט אין א כפיפה מצרית, אבער ווי מען וועט זען די גמרא דאס קען אוודאי נישט זיין, ווייל מען האט דאך נישט געברענגט די מנחה אין בית המקדש אין א כלי שרת, נאר ווי מ'וועט זעהן אין די גמרא אז תחילתן וסופן בכלי שרת מיינט אז נארמאל א מנחה האט מען געברענגט אין בית המקדש אין א כלי וואס איז ראוי צו זיין א כלי שרת, אבער די מנחה האט מען געברענגט אין א כפיפה מצרית וואס א כפיפה מצרית איז נישט ראוי צו זיין א כלי שרת. זאגט די משנה ווייטער, כל המנחות טעונות שמן ולבונה, אלע מנחות פלעגט מען דארפן מיטברענגען מיט דעם אויל מיט לבונה, וזו אינה טעונה לא שמן ולא לבונה, די מנחת סוטה איז געקומען אן שמן אן לבונה, ווי שטייט קלאר אין פסוק. זאגט די משנה ווייטער, כל המנחות באות מן החיטין, אלע מנחות פלעגן קומען פון חיטין, וזו באה מן השעורין, און די מנחה איז געקומען פון שעורין, חוץ פון איין מנחה וואס איז אויך געקומען פון שעורין זאגט די משנה, מנחת העומר, אף על פי שבאה מן השעורין, די מנחת העומר איז אויך געקומען פון שעורין, אבער היא היתה באה גרש, וזו באה קמח, די מנחת העומר איז די שעורין וואס מען האט גענוצט איז געווען פיינע מעהל וואס מען האט געמאכט פון שעורין מען האט עס אויסגעזיפט און ארויסגענומען די מעהל פון דעם דאס איז גרש, אבער די מנחת סוטה איז געקומען פון פשוטע קמח שעורין פשט מען האט צומאלן די שעורין און צוזאמען מיט די פסולת אזוי האט מען געברענגט די מנחה פירט די משנה אויס רבן גמליאל אומר כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה פשט אזוי ווי זי האט זיך געפירט ווי א בהמה זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער די זעלבע זאך איר מנחה קומט פון א מאכל בהמה וואס דאס איז די געמיינע שעורין זאגט די הייליגע גמרא תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא אבא חנן אומר משום ר' לעזער וכל כך למה כדי ליגעה כדי שתחזור בה, פשט פארוואס האט מען טאקע געוואלט די פרוי זאל ווערן אויסגעמוטשעט ווי מען האט געזען אין די משנה אז מען האט געהאלטן די מנחה אין איר הענט כדי איר אויסצומוטשען פארוואס? כדי זי זאל צוריקציען כדי זי זאל מודה זיין זי זאל נישט דארפן שטארבן זי זאל נישט דארפן טרינקען פון די מי סוטה לייגט רבי אליעזר צו אם ככה חסה תורה על עוברי רצונו קל וחומר על עושי רצונו אז מען קען זיך פון דא אפלערנען מה דאך די תורה האט אזוי מין חס געווען אויף א פרוי וואס האט געזינדיגט כל שכן אויף איינער וואס פירט זיך יא ווי עס דארף צו זיין ווי די תורה איז חס אויף זיין לעבן איי פרעגט די גמרא וממאי משום דחסה הוא דילמא כי היכי דלא תמחק מגילה, פשט ווער זאגט אז די סיבה וואס מען וויל די פרוי זאל מודה זיין איז ווייל די תורה וויל נישט זי זאל שטארבן, קען זיין אז אין אמת אריין גייט אונז נישט אן אז זי וועט שטארבן, נאר די סיבה פארוואס מען וויל זאל מודה זיין איז כדי מען זאל נישט דארפן אויסמעקן דעם אייבערשטנ'ס נאמען מען זאל נישט דארפן צוגרייטן דעם מי סוטה, זאגט די גמרא ניין, קסבר, ווייל רבי לעזער האלט משקה ואחר כך מקריב את מנחתה, דאי משום מגילה הא אימחיקא לה, פשט מען וועט זען אין משנה דף יט ס'איז דא א מחלוקת תנאים וואס איז געווען די סדר, צי מען האט קודם אנגעטרינקען די מי סוטה און נאכדעם מקריב געווען די מנחה, אדער פארקערט מען האט קודם מקריב געווען די מנחה און נאכדעם אנגעטרינקען די מי סוטה, איז די גמרא זאגט דא רבי לעזער האלט אז די פרוי האט קודם געטרינקען די מי סוטה און נאר נאכדעם האט מען מקריב געווען די מנחת סוטה, יעצט לויט די מאן דאמר אז מען האט קודם געטרינקען די מי סוטה און נאכדעם מקריב געווען די מנחה, איז ווען איז די פרוי געשטארבן? נאר נאכדעם וואס מען האט מקריב געווען די מנחה, און ממילא אז מען זעט אז רבי לעזער האלט אז מען האט איר געוואלט אויסמוטשען מען האט געוואלט זי זאל מודה זיין ביז צום מנחה ממש, פשט אפילו נאכדעם וואס האט געטרינקען די מי סוטה האט מען געוואלט זאל מודה זיין? איי פארוואס? טאמער די גאנצע סיבה וואס מען וויל זאל מודה זיין איז פשוט צו מונע זיין אויסמעקן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, ס'איז דאך דערנאך, מען האט שוין אויסגעמעקט, נאר וואס דען, איז א ראיה פון דא אז די סיבה פארוואס מען וויל זאל מודה זיין איז נישט וועגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאל נישט אויסגעמעקט ווערן, ווייל דאס איז שוין טאקע דערנאך, נאר מען וויל ראטעווען איר לעבן, מען וויל זאל מודה זיין, כדי זי זאל נישט שטארבן ווען מען גייט מקריב זיין דעם מנחה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, כל המנחות תחילתן וסופן בכלי שרת, פרעגט די גמרא, ורמינהו, א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי, סדר מנחות כיצד, וואס איז די סדר פון סתם א מנחה, זאגט די ברייתא, אדם מביא מנחה מתוך ביתו בקלתות של כסף ושל זהב, א מענטש ברענגט די מנחה פון זיין שטוב אין אזעלכע סלים אזעלכע בעסקעטס געמאכט פון זילבער און פון גאלד, ונותנה לתוך כלי שרת ומקדשה בכלי שרת, און ער ברענגט עס אין בית המקדש דארט לייגט מען עס אריין אין א כלי שרת און דארט ווערט עס נתקדש בקדושת הגוף, ווילאנג ס'ליגט נישט אין די כלי שרת איז עס נאר קדוש בקדושת דמים, נאך מ'לייגט עס אריין אין כלי שרת איז עס נתקדש בקדושת הגוף, און נאכדעם ונותן עליה שמנה ולבונתה גיסט מען ארויף די אויל מ'לייגט אויף דעם די לבונה, ומוליכה אצל כהן און מ'טראגט עס צום כהן, וכהן מוליכה אצל מזבח ומגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו, און די כהן טראגט עס צו צום מזבח און ער טאפט צו די מנחה ביי די דרום מערב ווינקל פונעם מזבח, ודיו, און דאס איז גענוג, מען וועט זען אין די גמרא וואס די ודיו קומט דא מוסיף זיין, איז די ברייתא ממשיך, ומסלק את הלבונה לצד אחד, און נאכדעם רוקט דער כהן די לבונה אין א זייט, וקומץ ממקום שנתרבה שמנה, און ער נעמט אראפ א קמיצה פונעם מנחה, קמיצה איז טייטש די מיטעלסטע דריי פינגערס, ציפט ער אראפ אזוי פונעם מנחה אין א פלאץ וואס איז דא דארט אסאך אויל, ונותנה לתוך כלי שרת, און ער לייגט אריין די קמיצה אין אן אנדערע כלי שרת, ומקדשו בכלי שרת, און אזוי ווערט עס נתקדש אינעם צווייטן כלי שרת, ומלקט את לבונתה ונותנה על גביו, שפעטער נעמט מען די לבונה און מען לייגט עס אויפן קומץ, ומעלהו און מען טראגט עס ארויף אויפן מזבח, ומקטירו בכלי שרת, און מען איז עס מקטיר מיטן כלי שרת, מ'וועט זען אין די גמרא וואס דאס מיינט, ומולחו, און מען זאלצט עס, ונותנו על גבי האישים, מען לייגט עס ארויף אויפן פייער, און נאכדעם וואס מ'איז מקריב דעם קומץ, קרב הקומץ שיריה נאכלין, נאך מ'האט מקריב געווען די קומץ איז די רעשט פון די מנחה עסן די כהנים, ורשאין הכהנין ליתן לתוכה יין ושמן ודבש, און די כהנים מעגן אויסמישן מיט די רעשט פון די מנחה וויין מיט אויל מיט האניג, אבער ואין אסורין אלא מלחמץ, חמצ'דיג מאכן דאס טאר מען נישט. על כל פנים, פירט די גמרא אויס די קשיא, קתני מיהא, בקלתות של כסף, ובקלתות של זהב, זעט מען דא קלאר אז וויאזוי האט מען געברענגט די מנחה אין בית המקדש, אין אזעלכע סלים געמאכט פון זילבער און פון גאלד, איז וויאזוי שטייט ביי אונזער משנה, וואס פשטות פון אונזער משנה איז משמע אז מען האט עס געברענגט אין א כלי שרת, ענפערט די גמרא אמר רב פפא, אימא בכלים הראויין לכלי שרת אזוי ווי מען האט אויסגערעדט אין די משנה אז מען האט עס געברענגט אין אזא סארט כלי וואס איז ראוי צו זיין א כלי שרת אין גאלדענע זילבערנע כלים, מה שאין כן דאס וואס מען האט געברענגט אין א כפיפה מצרית, איז די גמרא מדייק, מכלל איז געדרינגען פון דעם, דכפיפה מצרית לא חזיא, אז א כפיפה מצרית איז נישט ראוי צו זיין א כלי שרת, כמאן, ווער איז די מאן דאמר וואס האלט אזוי? דלא כרבי יוסי ברבי יהודה, דאס איז נישט רבי יוסי ברבי יהודה, וועלכע רבי יוסי ברבי יהודה? דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כלי שרת שעשאן של עץ, רבי פוסל, ורבי יוסי ברבי יהודה מכשיר, א כלי שרת וואס מען האט געמאכט פון האלץ, רבי האלט, דאס איז נישט קיין גוטע כלי שרת, און רבי יוסי ברבי יהודה האלט ס'איז א גוטע כלי שרת, רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז די איינציגסטע כלי שרת וואס מען טאר נישט נוצן איז א כלי שרת געמאכט פון חרס, על כל פנים, קומט לכאורה אויס אז לויט רבי יוסי ברבי יהודה קען מען אויך נוצן א כפיפה מצרית אלץ כלי שרת, און ממילא אונזער משנה איז דלא כרבי יוסי ברבי יהודה. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, אפילו תימא רבי יוסי ברבי יהודה, ס'קען זיין רבי יוסי ברבי יהודה איז אויך מסכים אז א כפיפה מצרית איז נישט קיין גוטע כלי שרת, נאר וואס, אימר דאמר רבי יוסי ברבי יהודה בחשובין, בפחותין מי אמר, פשט א האלצערנע כלי האט עטוואס א חשיבות, דאס האט רבי יוסי ברבי יהודה געהאלטן אז מ'קען נוצן אלץ כלי שרת, אבער א כפיפה מצרית וואס איז אזוי מין ביליג, ווער זאגט לית ליה לרבי יוסי ברבי יהודה, האלט דען נישט רבי יוסי ברבי יהודה פון דאס וואס שטייט אין פסוק אין מלאכי הקריבהו נא לפחתך, דער פסוק זאגט דארט הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך, פשט, טראג די זאך צו דיינע שרים, פאר א שר קען מען דאס ברענגען, אוודאי נישט כל שכן נישט פארן רבונו של עולם, איז אוודאי א כפיפה מצרית איז אויך כלול דא אין דעם פסוק, אז אזוי ווי מען קען עס נישט טראגן פאר א מלך בשר ודם, אוודאי און אוודאי וועט רבי יוסי ברבי יהודה אויך מודה זיין אז מען טאר דאס נישט נוצן אלס כלי שרת, זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די ברייתא ונותנה לכלי שרת ומקדשה בכלי שרת, פשט די ברייתא האט אויסגערעכנט די סדר פון א געהעריגע מנחה, האט די ברייתא געזאגט אז דער באלבאס ברענגט די מנחה אין זיין סל געמאכט פון גאלד און פון זילבער, און ער לייגט עס אריין א כלי שרת, און ער איז עס מקדש אין די כלי שרת, איז די גמרא לכאורה מדייק שמעת מינה, כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת, ס'איז משמע דא אז מ'דארף עס מקדש זיין מדעת, פשט, טאמער מ'וואלט אריינגעלייגט די מנחה אינעם כלי שרת, אן אינזינען האבן אז ס'זאל קדוש ווערן מקדושת הגוף, וואלט עס נישט געהאלפן, אזוי קען מען לכאורה מדייק זיין, זאגט די גמרא ניין, אימא נותנה בכלי שרת, לקדשה בכלי שרת, פשט נישט ווי אונז האבן געלערנט אין די ברייתא ומקדשה, וואס איז משמע אז מען דארף עס טון מיט דעת, ניין, ברגע וואס מען לייגט אריין די מנחה אינעם כלי שרת, ווערט עס אליין קדוש בקדושת הגוף, מען דארף גארנישט אינזינען האבן. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די ברייתא ונותן עליה שמנה ולבונתה, אז מען דארף גיסן אויפן מנחה די אויל מיט די לבונה, מען רעדט דא פון א געהעריגע מנחה, ברענגט די גמרא די מקור שנאמר וואס שטייט אין פסוק ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה און ווי רש"י זאגט אז שטייט ווייטער אין פסוק והביאה אל בני אהרן הכהנים פשט די נתינת שמן ולבונה דאס קען נאך די זר די באלעבאס אויך מאכן נאר נאכדעם הייבט זיך אן די עבודה פון די כהנים זאגט די גמרא שטייט ווייטער אין די ברייתא ומוליכה אצל כהן אז ער טראגט עס צום כהן דכתיב והביאה אל בני אהרן, האבן מיר געזען ווייטער אין די ברייתא, והכהן מוליכה אצל מזבח, אז דער כהן טראגט עס צום מזבח, ברענגט די גמרא די מקור דכתיב, והגישה אל המזבח, זאגט די גמרא האבן מיר געזען ווייטער אין די ברייתא, ומגישה בקרן דרומית מערבית, כנגד חודה של קרן ודיו, אז דער כהן טראגט די מנחה צו די דרום מערב ווינקל פונעם מזבח, ביי די שפיץ פונעם ווינקל, ודיו, פרעגט די גמרא מנלן, פון ווי ווייסט מען אז דער כהן טראגט עס אהין, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרן לפני ה' אל פני המזבח, דאס שטייט אנפאנג פשט די קומענדיגע פרשה איז געזאגט געווארן פאר אלע קרבנות מנחה, ותניא, און מ'האבן געלערנט א ברייתא אויף דאס וואס שטייט ווייטער דארט אין פסוק לפני ה', וואס מיינט לפני ה'? יכול במערב, לכאורה אז ס'שטייט אין פסוק אז מ'דארף טראגן די מנחה לפני ה' מיינט עס ביים מערב זייט פונעם מזבח, ווייל די מערב זייט פונעם מזבח איז געווען קעגן די לפני ה' קעגן דעם טויער פונעם היכל, ווייל די מזבח איז געווען ברייט צוויי און דרײַסיק אמה, די היכל איז אויך געווען ברייט צוויי און דרײַסיק אמה צוזאמען מיט די ווענט, און ווי דער מאן דאמר האלט אז די מזבח איז געווען פונקט קעגן איבער דעם היכל, פשט די צוויי און דרײַסיק אמה פון די מערב זייט פונעם מזבח איז געווען פונקט קעגן דעם טויער פונעם היכל, און ממילא אז ס'שטייט לפני השם איז משמע אז מ'דארף טראגן די מנחה צו די מערב זייט פונעם מזבח. אבער וואס? תלמוד לומר וואס שטייט ווייטער אין פסוק אל פני המזבח? פני המזבח דאס איז די זייט וואס מען גייט ארויף אויפן מזבח, וואס דאס איז די דרום זייט, אבער אי אל פני המזבח יכול בדרום, תלמוד לומר לפני השם, פון די צווייטע זייט שטייט לפני השם, וואס טוט מען דא? הא כיצד? מגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו, פון דא לערנט מען ארויס כדי צו מקיים זיין סיי די לפני השם און סיי די אל פני המזבח אז מען דארף עס טראגן צו די פונקט צום ווינקל פונעם דרום מערב, און אזוי טאפט מען עס צו צום ווינקל וואס די דרום מערב ווינקל האט סיי די חלק פון די מערב זייט וואס דאס איז די לפני השם און סיי די חלק פונעם דרום זייט וואס דאס איז אל פני המזבח ר' אלעזר אומר ר' אלעזר דרשנ'ט אנדערש די פסוק ר' אלעזר זאגט אזוי יכול יגישנה במערבה של קרן או לדרומה של קרן כ'וואלט ווען געמיינט אז ס'שטייט אין די תורה סיי לפני השם און סיי אל פני המזבח וואלט איך געמיינט אז די כהן האט א ברירה אדער ער טראגט עס צום מערב זייט פון מזבח אדער צום דרום זייט אמרת אבער אויף דעם קען איך דיר זאגן ס'קען נישט זיין פארוואס ווייל ס'דא א כלל, כל מקום שאתה מוצא שני מקראות אז דארט ווי ס'דא צוויי פסוקים, אחד מקיים עצמו ומקיים דברי חברו, וואס טאמער מ'איז מקיים איין פסוק אטאמאטיש איז מען אויך מקיים די צווייטע, אבער ואחד מקיים עצמו ומבטל דברי חברו טאמער מ'איז מקיים די צווייטע איז מען נישט מקיים די ערשטע, איז די דין איז מניחין את שמקיים עצמו ומבטל חברו, ותופסין את שמקיים עצמו ומקיים חברו, פשט אין זיך מיט צו מקיים זיין ביידע פסוקים, און ממילא איז נישט פשט אז די תורה זאגט צוויי פסוקים האסט א ברירה טון אדער דאס אדער דאס, נאר אז מען קען מקיים זיין ביידע דארף מען אוודאי מקיים זיין ביידע, איז פאר דעם זאגט ר' אלעזר כשאתה אומר לפני השם במערב ביטלתה אל פני המזבח בדרום, פשט טאמער מען וועט נאר מקיים זיין לפני השם, מען וועט טראגן די מנחה צו די מערב זייט פונעם מזבח, האסטו נישט מקיים געווען אל פני המזבח, וואס אל פני המזבח איז משמע דרום, אבער וכשאתה אומר אל פני המזבח בדרום, קיימתה לפני השם במערב אבער פארקערט, טאמער מען טראגט די מנחה צו די דרום זייט פון מזבח, דעמאלטס אטאמאטיש איז מען אויך מקיים די לפני השם, און ממילא הא כיצד, מגישה לדרומה של קרן, איז ממילא דארף מען טאקע טראגן די מנחה צו די דרום זייט פונעם מזבח, אזוי ארום איז מען אויך אטאמאטיש מקיים די לפני השם, פרעגט די גמרא והיכן קיימתה, מען איז נישט מקיים די לפני השם ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, לפני השם איז טייטש אויפן מערב זייט פון מזבח וואס דאס איז קעגן דעם היכל, אמר רב אשי, ענטפערט טאקע רב אשי, קסבר האי תנא, כוליה מזבח בצפון קאי, פשט רב אלעזר האלט אנדערש ווי די פריערדיגע תנא, רב אלעזר האלט אז די מזבח איז נישט געווען פונקט אינמיטן פונעם עזרה, נאר ס'איז געווען אין די צפון זייט פונעם עזרה, איז פשט טאמער די גאנצע מזבח איז געווען אין די צפון זייט פון די עזרה, איז די דרום זייט פון די מזבח איז געווען פונקט קעגן איבער דעם טויער פונעם היכל, און ממילא אז מען טראגט די מנחה אויפן דרום זייט פונעם מזבח איז מען מקיים סיי די לפני השם און סיי די אל פני המזבח, פארדעם זאגט טאקע ר' אלעזר אז מען ברענגט די מנחה צו די דרום זייט פונעם מזבח, נאר וואס מען איז עס מושך אזוי מער מערב'דיג, מער צו די מערב'דיגע חלק פונעם דרום זייט, כדי אויך צו מקיים זיין די לפני השם, פרעגט יעצט די גמרא, מאי ודיו, וואס איז די ודיו וואס מען האט געזען אין די ברייתא, אמר רב אשי, איצטריך סלקא דעתך אמינא תיבעי הגשת מנחה בגופה, קמשמע לן, פשט איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז די כהן דארף נעמען די מנחה אינעם כלי שרת, און די מנחה אליין דארף צורירן די מזבח פשט מען דארף איינבייגן דעם כלי אז די מנחה זאל צורירן די מזבח, דאס איז די חידוש אין די ברייתא ס'נישט אזוי נאר די כהן נעמט די גאנצע כלי שרת, די כלי שרת רירט צו די מזבח, די מנחה דארף נישט. איי פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, ווער זאגט דיך? ענטפערט די גמרא, אמר קרא, וואס שטייט אין פסוק והקריבה אל הכהן וגומר והגישה אל המזבח, און ממילא מה הקרבה אצל כהן בכלי, אף הגשה אצל מזבח בכלי, אזוי ווי די כהן ברענגט עס אין א כלי שרת, די זעלבע זאך די הגשה אז ס'רירט צו די מזבח, איז אויך נאר די כלי שרת דארף צורירן די מזבח. זאגט די גמרא האבן מיר ווייטער געזען אין די ברייתא, ומסלק את לבונתה לצד אחד, אז פאר מ'מאכט די קמיצה רוקט מען די לבונה אין א זייט, פארוואס זאגט די גמרא כי היכי דלא תקמוץ בהדי מנחה כדי עס זאל נישט אריין גיין א שטיקל לבונה אין די קמיצה פון די מנחה כדתנן אזוי ווי מען האט געלערנט אין א משנה די משנה זאגט מנחות קמץ ועלה בידו צרור או גרגר מלח או קורט לבונה פסול אז טאמער אין די קמיצה ליגט אריינגעמישט א שטיינדל אדער א שטיקל זאלץ אדער א שטיק לבונה איז עס פסול ווייל ס'פעלט אין די קמיצה די קמיצה דארף זיין נאר פון די מנחה ס'טאר דארט גארנישט זיין אריינגעמישט איז פאר דעם רוקט מען די לבונה אין א זייט זאגט די גמרא האבן מיר ווייטער געזען די ברייתא וקומץ ממקום שנתרבה שמנה אז מען נעמט די קמיצה פון א פלאץ דארט וואס איז אנגעפילט מיט אויל ווי מען זעט אסאך אויל מנלן דכתיב וואס שטייט אין פסוק מסלתה ומשמנה די זעלבע זאך שטייט אין פסוק מגרשה ומשמנה פשט מען דארף נעמען אזא שטיקל מנחה אין די קמיצה וואס איז גוט גוט אויסגעמישט מיט אויל זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען די ברייתא ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת אז די כהן נעמט די קמיצה און לייגט עס אריין אין א צווייטע כלי שרת און דארט ווערט עס נתקדש, פרעגט די גמרא למה לי הא קדשה חדא זימנא, ס'ליגט דאך שוין אין א כלי שרת שוין נתקדש געווארן בקדושת הגוף, פארוואס דארף מען עס אריינלייגן אין א צווייטע כלי שרת דאס נאכאמאל מקדש זיין, ענטפערט די גמרא, מידי דהוה אדם, ס'איז פונקט ווי די בלוט פון א קרבן, דם, אף על גב דקדישתיה סכין בצואר בהמה, אפילו די מעסער בשעת מ'שחט די בהמה איז די מעסער הייסט א כלי שרת, ס'איז מקדש די דם, פון דעסטוועגן הדר מקדש ליה בכלי שרת איז דארף מען מקבל זיין די בלוט אין א צווייטע כלי שרת, הכא נמי לא שנא, די זעלבע זאך דא, נ, מען נעמט אראפ די קמיצה וואס די קמיצה איז אזוי ווי די דם, אפילו טאקע שוין נתקדש געווארן די ערשטע מאל מ'האט עס אריינגעלייגט אין א כלי שרת, דארף מען יעצט נעמען די קמיצה אריינלייגן אין א צווייטע כלי שרת, זאגט די גמרא האבן מיר ווייטער געזען די ברייתא, ומלקט את לבונתה ונותנה על גביו, אז מען נעמט די לבונה און מען לייגט עס ארויף אויפן קמיצה, ווי ווייסט מען דאס? דכתיב וואס שטייט אין פסוק, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, זעט מען אז מען דארף מקטיר זיין די לבונה צוזאמען מיטן מנחה, זאגט די גמרא האבן מיר ווייטער געזען די ברייתא, ומעלהו ומקטירו בכלי שרת, פרעגט די גמרא, בכלי שרת מקטיר ליה? איז רשי האט דא אביסל אן אנדערע גירסא, רשי פרעגט, ומקטירו סלקא דעתך, פשט, איז מען דען מקטיר די קומץ גראד נאכדעם וואס מען טראגט עס ארויף אויפן מזבח, מען האט דאך עס נאכנישט געזאלצן, אלא נאר, ענפערט די גמרא, אימא מעלהו בכלי שרת להקטירו, פשט מען טראגט עס ארויף אויפן מזבח כדי מקטיר צו זיין, מען איז עס טאקע נאכנישט מקטיר ווילאנג מען וועט עס נישט זאלצן, זאגט די גמרא האבן מיר ווייטער געזען די ברייתא ומולחו ונותנו על גבי האישים אז מען זאלצט עס און מען לייגט עס ארויף אויפן פייער, ווי ווייסט מען דאס דכתיב ווי שטייט אינעם פסוק וכל קרבן מנחתך במלח תמלח, זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען די ברייתא, קרב הקומץ שיריה נאכלין, אז נאך מ'האט מקטיר געווען דעם קומץ, קען די כהנים עסן די שיריים פון די מנחה די רעשט פון די מנחה, מנלן דכתיב שטייט אין פסוק, והקטיר הכהן את אזכרתה, וכתיב והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו, אז נאכדעם וואס מ'האט מקטיר געווען אזכרתה דאס איז די קומץ, קענען די כהנים עסן די רעשט פון די מנחה. זאגט די גמרא ווייטער, קרב הקומץ, דער ענין פון מקריב זיין דעם קומץ פשט, דאס אז מ'זעט אז די כהנים קענען עסן די שיריים נאכדעם וואס מ'האט מקריב געווען דעם קומץ, וואס מיינט דאס אז די קומץ האט מען מקריב געווען? זאגט די גמרא ס'א מחלוקת למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה, דאיתמר הקומץ מאימתי מתיר שיריים באכילה, ר' חנינא אמר משתשלוט בו האור, ר' יוחנן אמר משתצית האור ברובו, פשט ס'דא א מחלוקת ר' חנינא ר' יוחנן, ר' חנינא האלט, פון ווען די פייער האט זיך אנגעכאפט אינעם קומץ אפילו ס'איז נאכנישט פארברענט קען מען שוין עסן די שיריים, ר' יוחנן האלט, מען דארף ווארטן אז רוב זאל זיין פארברענט, איז טאקע יעדער איינער גייט דא כשיטתו. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען די ברייתא, ורשאין הכהנים ליתן לתוכו יין ושמן ודבש, מאי טעמא, פארוואס קענען זיי אויסמישן די אלע זאכן, אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק, דער פסוק זאגט לכל קדשי בני ישראל לך נתתים, למשחה, למשחה איז פשט לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלין, די כהנים דארפן עסן זייער מתנות כהונה אזוי ווי מלכים עסן דאס, פשט ס'דארף זיין מיט א גוטן טעם, פארדעם קען מען עס אויסמישן מיט יין שמן און דבש, האבן מיר געזען ווייטער אין די ברייתא, ואין אסורין אלא מלחמץ, אז חמץ'דיג מאכן טאר מען דאס נישט, ווי ווייסט מען דאס דכתיב ווי שטייט אין פסוק לא תאפה חמץ חלקם דארשט מען עס אמר ריש לקיש אפילו חלקם אפילו די חלק פון די כהנים נישט נאר די קומץ וואס גייט ארויף אויפן מזבח נאר אפילו די שיריים לא תאפה חמץ טאר נישט חמצ'דיג ווערן.